היום יום ט ז שבט, אדוני אבי מורי ורבי אמר, מיין פאטער דער רבי רשב האט געזאגט, צווישן קעלט און כפירה איז גאר א דינע מחיצה, עס שטייט, כי הוויה אלקיך אש אוכלה הוא, אלוקות איז פלאם פייער, לערנען און דאוונען דארף מען מיט התלהבות הלב, אז כל עצמותיי תאמרנה די דברי הוויה אין תורה ותפילה. דאס הייסט אז געטליכקייט איז ווארעם און ס'איז מיט א ברען, און אז ס'דא קעלט גרעניצט זיך דאס מיט כפירה? דאס איז די נקודה פון דעם היום יום. דאס קומט פון א שיחה פון רבי'ן רשב פון רבי'ן נשמתו עדן, וואס דער פריערדיגע רבי האט עס ארויסגעגעבן ווען ס'איז געוועזן א חגיגה פאר תומכי תמימים, וואס דער פריערדיגע רבי האט עס געזאגט דאס איז דריי יאר תומכי תמימים תש ב, הגם ס'איז ניט געווען קיין פולע דריי יאר, זאגט דער רבי אז על פי דין די שלשת ימי ערלה דארף ניט זיין קיין גאנצע דריי יאר, און די נטע רבעי, די פירות רבעי, הייבט זיך אן אפילו ווען ס'איז נאך ניט קיין פולע דריי יאר, און ער דערציילט אז אין תרס א ווען ס'איז געוועזן דריי יאר פון תומכי תמימים האט דער רבי רשב דעמאלט גערעדט זייער א שטארקן פארברענגען שמחת תורה מיט די תמימים, ער האט יעמאלט גערעדט וועגן דעם וואס איז דריי יאר

ווער זיינען די וואס נעמען זיך אן פאר תורה? דאס זיינען די חיילי בית דוד, דאס זיינען די תמימים. און חיילי בית דוד איז כל היוצא למלחמת בית דוד כותב גט כריתות לאשתו. דער איש הצבא דארף זיין א געזונטער, ער דארף זיין א בעל כח, דארף האבן א שטארקייט אין עבודת השם און אין יראת שמים. און דער רבי הייבט אן רעדן ווי אזוי פאר משיח'ן איז דא דער ענין פון חבלי משיח, וואס וואס איז חבלי משיח, שטייט זייער שווערע עניינים אויף די פייניגונגען וואס זאלן זיין סיי בגשמיות און סיי ברוחניות, און די תמימים, די חיילי בית דוד, איר דארפט וויסן אז די וועלטליכע הנחות און דער וועלטליכער רוח אפילו פון שומרי תורה ומצוות זענען קאלט און שמעקן מיט כפירה, ווייל צווישן קעלט און כפירה איז גאר א דינע מחיצה, און די לא זכה'ניקעס וואס זענען נעבעך פאר'סמ'ט מיט דער גאווה פון די אייגענע חידושי תורה, געפינען כמה מאמרי רז"ל וואס מאכן זיי אליין קאלט און מאכן קאלט אידן מיט די פשטות פון תורה אז תורה דארף מען לערנען מיט די פשטות פון שכל אנושי. עס שטייט כי הוויה אלקיך אש אוכלה הוא, אלוקות איז פלאם פייער, לערנען און דאוונען באדארף מען מיט התלהבות הלב אז כל עצמותי תאמרנה די דברי הוויה אין תורה ותפילה. ווען א חסיד לערנט תורה, באדארף אין זיין מחשבה פנימית ליגן די ווערטער אז תורה איז חכמתו ורצונו יתברך, ובכל יום ויום יהיו בעיניך כחדשים, מה להלן באימה וביראה ברתת ובזיעה כך כאן באימה וביראה ברתת ובזיעה, ער דער חסיד האט געהאט אמת'ע יראת הכבוד פאר דעם נותן התורה ברוך הוא, וואס ער האט געהערט און געפילט אין תורה. אז א חסיד האט געדאווענט, איז אין זיין פנימיות המחשבה געלעגן די ווערטער דע לפני מי אתה עומד, אין אנדערע שולן איז דער מאמר אויסגעשריבן אויפן עמוד, אז דער עמוד זאל וויסן פאר וועמען ער שטייט. אין חסידישע שולן איז דער דע לפני מי אתה עומד ניט אויפגעשריבן אויף דעם עמוד, נאר חקוק אין מח און אין הארצן. און דער רבי באשרייבט ווי א חסיד דער אמן יהא שמיה רבא און ברוך הוא ברוך שמו איז מיט אַ פֿײַער, מיט אַ ברען, ער איז זיך מתבונן װאָס דאָ טוט זיך. דער פּירוש המילות איז, אַתּה הוא הוויה לבֿדך, אַז אַתּה הוא, לפֿני הצמצום, איז דאָס טראָגט זיך אַראָפּ אין דער װעלט פֿון בלי גבֿול אין גבֿול, און דאָס באַשאַפֿט די װעלט.

ווען מען לערנט תורה אור ליקוטי תורה זענען די בעלי השמועה דער אלטער רבי און דער מיטעלער רבי און דער צמח צדק שטייען לעבן אים, דער פחות שבפחותים אין עדת החסידים וועט ניט האבן די גראבקייט צו זיצן און טרינקען קאווע ווען די נשמות קדושות פון די הייליגע רביים זיינען נעבן אים. די חסידישע בעלי בתים זיינען ניט שולדיג, די קאלטע סביבה פון דער מצוות אנשים מלומדה'דיגער וועלט האט אויף זיי זייער א שלעכטע השפעה, אז אלץ ווערט ביי זיי קאלט, מען לערנט קאלט, מען דאווענט קאלט, מען זינגט קאלט, מען טאנצט קאלט, עס איז א ים הקרח, אלץ איז ביי זיי פארפרארן, אפילו דער חסיד'ישער דפק קלאפט אויך שוואך און האלב פארחלש'ט. חסידות דארף מען לערנען מיט א חיות, אן שטורעם חיצוני, אן קולי קולות, אבער מיט א חיות פנימי,

סתם כדי צו דערציילן א מעשה צו אילוסטרירן די נקודה אז מען פילט א בעל השמועה איז עומד לפניו, ס'איז געוועזן ביים רעבן איז געוועזן א סדר סוכות אין דעם פריערדיגן רעבנס סוכה, דארטן האט דאך דער פריערדיגער רבי דערציילט וועגן די חסידישע אושפיזן, און צווישן די אורחים ביים רעבן איז שטענדיג געוועזן רבי יעקב כץ

און רבי יעקב פלעגט דערציילן און ער פלעגט מתאר זיין מיט אלע פרטים ווי דער פריערדיגער רבי האט דערציילט די מעשה. איינמאל האט דער רבי זיך א קער געטאן צו רבי יעקב און האט אים געפרעגט, רבי יעקב, און איר זעט זיי? ווייל דער רבי האט דאך געוויזן מיטן פינגער. האט רבי יעקב געענטפערט דעם רעבן מיט אזוי מיט א האלבן שמייכל זאגט ער, נו, ווי קען דאס זיין אז איך וואלט זען דעם אלטן רעבן און דעם בעל שם טוב און איך זאל זען דא ממש ביי זיך, וואלט איך דען געקענט זיצן און עסן ווען איך זע דעם בעל שם טוב און דעם אלטן רעבן? איז דאס איז פארשטענדיג אז ווען א חסיד פילט אז דער רבי איז דא איז וועט ער ניט זיצן און פארנעמען זיך, אזוי ווי דער רבי רש"ב שרייבט, מיט טרינקען א גלעזל קאווע צי א גלעזל ציקאריע, און במילא מען דארף נעמען דעם ענין ערנסט, און פארשטיין אז אלוקות איז א לעבעדיגער פייער, און מען זאל זיך ניט מתייחס זיין צו דערויף מיט קאלטקייט, נאר פון קאלטקייט קען ארויסקומען אזעלכע הרגשים אז מען פילט נישט דעם רעבן, אבער אז מען איז ווארעם פילט מען דעם רעבן מיט זיך אויף אן ארט.